און די געלט פון זיי איז אויך דא שביעית, רש י זאגט פארוואס שטייט ספיחי ווייל מען זייט נישט און ביי שמיטה איז נישט פארהאנען נאר ספיחים, תוספות אין כלל גדול זאגט אז וועלכע ס'איז גוט צו פארבן דווקא דעמאלט ווען ס'איז ספיח, ווייל ס'איז דאך נוגע לגבי דער דין אויכעט לגבי מעשר לגבי אנדערע זאכן. יש להן ביעור. ווען עס קומט דער זמן ווען ס'האט זיך געענדיגט צו דער חיה אין פעלד, איז אויב איך האב עפעס אין שטוב דארף איך עס ארויסטראגן אינדרויסן, ולדמיהן ביעור, איך לערן עס אפ פון פסוק, ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול, איז דאך מיר איבריג דאס וואס שטייט אז די בהמה קען עסן פירות שביעית, אויב א חיה מעג עסן, איז בהמה לא כל שכן, נאר איך לערן אפ פון דעם פסוק אז כל זמן ס'איז נאך דא אין פעלד, די חיה האט נאך אין פעלד, מעגסטו געבן צו די בהמה אין שטוב, אז ס'האט זיך גענדיגט צו די חיה אין פעלד, טאר דאס וואס דו האסט אין שטוב דארפסטו ארויסטראגן, דאס איז די טייטש ביעור, און דארט אין פסחים האט מען געהאט א מחלוקת פון רש י מיט תוספות, רש י לערנט אז נאכן זמן ביעור גיט מען עס למרמס. בהמות וחיות ווערט שוין בכלל גע'אסר'ט, און תוספות זאגט מען דארף עס נאר ווידער מפקיר זיין אבער ס'ווערט נישט גע'אסר'ט. אלמא זעען מיר דאך עצים יש בהם משום קדושת שביעית, די זאך וואס איז נישט צו עסן, ס'איז האלץ, איז דא קדושת שביעית, ווי עס זעהט אויס ווייטער פון רשי, אז ספיחי סטים און קוצה, קען מען דאס אויך הייצן, ס'איז א זאך וואס מען קען עס הייצן, רש י ק ב עמוד א ווייזט אזוי אויס, די מאירי ווידער זאגט אז מען קען מיט דעם נישט הייצן, נאר דאס וואס די גמרא זאגט עצים יש בהם משום קדושת שביעית איז לאו דווקא עצים, נאר די גמרא מיינט זאגן א זאך וואס די זאך איז נישט. לאכילה, איז אויף דעם דא קדושת שביעית? ורמינהי איך וועל דיר פרעגן א קשיא, ורמינהי עלי קנים ועלי גפנים, אזעלכע בלעטלעך שגיבבן, כ'האב זיי צוזאמען געשארט בחבא אויף א באהאלטענעם ארט על פני השדה, איך טוה דאס צוזאמען נעמען אויף א ארט ס'זאל זיך האלטן אויף ווינטער, איז דער דין אזוי? לקטן לאכילה, כ'האב דאס צוזאמען גענומען איך זאל עס עסן, יש בהן משום קדושת שביעית, איז דא אויף זיי קדושת שביעית. לעצים, כ'האב עס צוזאמען געקליבן אויף הייצן מיט דעם, אין בהן משום קדושת שביעית, ממילא קען איך הנאה האבן אפילו אחר זמן הביעור, זעה איך דאך ביי עצים אויב די זאך איז נישט אויף צו עסן, איז נישט דא קיין קדושת שביעית, איז פארוואס האט מען פריער געלערנט ספיחי סטים וקוצה איז יא דא קדושת שביעית, אזוי האט רבא געפרעגט א סתירה ומשני, און רבא האט געענטפערט, אמר קרא שטייט אין פסוק לאכלה, זאגן מיר במי שהנאתו וביעורו שוה, א זאך וואס בשעת מען האט הנאה, ווערט די זאך פארניכטעט, אויף דער זאך גייט אן קדושת שביעית, ווייל לאכלה, ביי דעם עסן, דער מענטש האט הנאה בשעת דעם עסן, און דעמאלט ווערט דאך די זאך פארניכטעט, איז ביי אזא זאך גייט אן קדושת שביעית. יצאו עצים, אבער האלץ, שהנאתן אחר ביעורן, האלץ, ווי דער עיקר סדר פון האלץ וואס איז, מען הייצט אויס דעם אויוון, נאכהער ווען די האלץ האט זיך אויסגעהייצט, דעמאלט האט מען הנאה, טוט מען אין דעם אויוון באקן, איז דאך די הנאה נאך דעם ביעור גייט נישט אן ביי דעם קיין קדושת שביעית, ווי איז אבער ביי פארבן? איז דא א מחלוקת פון רש"י מיט תוספות, רש"י לערנט בשעת מען טוט פארבן די זאך בשעת רתיחת היורה, דעמאלט טוט זיך פארענדיגן, פארניכטן, די פארב, און דעמאלט איז די הנאה וואס די מלבוש טוט אין זיך ארייננעמען די. פארב, קומט אויס אז די הנאה און די ביעור איז גלייך, דעריבער איז חל קדושת שביעית אויף ספיחי סטים וקוצה, אבער תוספות לערנט נישט אזוי, תוספות זאגט אז חזותא מילתא היא, ממילא אז אויב איך זאג חזותא מילתא איז דאך נאכנישט דא קיין ביעור פון די פארב, כל זמן איך בין ס'איז נאך דא די פארב אויף דער וועלט איז דאך עס נאך נישט דא קיין ביעור, די גמרא איז דאס וויל דאך זאגן אז קען זיין חזותא מילתא, לערנט תוספות אזוי אז ווען מען טוט עס אן דעמאלט א ווערט מתבער די צבע מיום ליום, יעדן טאג ווערט עס אפגענוצט איז די הנאה און די ביעור ביידע צוזאמען, ווייל לויט רש"י'ן. אז עס איז דאך שווער, אויב איך וויל זיך פושט זיין ווי מען זאגט חזותא מילתא היא, איז דאך נאך נישט דא קיין ביעור פון דער פארב, די פארב עקזיסטירט דאך נאך אלץ. פרעגט די גמרא, והא איכא עצים דמשחן, ס'דא אזעלכע קינדלעך האלץ, פעטע האלץ, וואס דיע האלץ טוט מען נוצן נישט צו הייצן דעם אויוון, נאר מאכן מיט דעם ס'זאל זיין ליכטיג אין הויז, ש, דהנאתן וביעורן שוה, און ממילא איז די הנאה און די ביעור איז גלייך, בשעת עס ברענט ווען עס ווערט נתבער פון דער וועלט, דעמאלט האב איך הנאה, זאל אויף דעם חל זיין קדושת שביעית, מיר זאגן דאך ביי דיע זאכן וואס הנאתן וביעורן שוה איז חל קדושת שביעית. אמר רבא האט רבא געזאגט, סתם עצים להסקה הן עומדים, סתם האלץ שטייט אויף צו העצן, איז סתם האלץ איז דאך די הנאה שפעטער נאך דעם ביעור, מעסט זיך נישט מיט די דעה פון מענטש אויף וואס דער מענטש האט דאס אראפגעריסן, נאר ס'מעסט זיך אויף וואס די זאך שטייט, ממילא ביי האלץ, ווייל עס איז געמאכט געווארן אויף צו העצן דעריבער, איז אפילו ער טראכט עס צו נוצן אויף צו לייכטן, איז נישט דא קדושת שביעית. ספיחי סטים איז סתם איז געווארן געמאכט אויף צו פארבן, וואס די הנאה און די ביעור איז צוזאמען, איז חל די קדושה אפילו ווען דער מענטש וויל דאס נוצן אויף העצן, ווייל דיע זאך איז דאך אזוין זאך וואס שטייט אויף צו פארבן. יא, ס'דא זאכן וואס איך קוק נאך די מחשבה ווען אזעלכע זאכן וואס מ'האט פריער געלערנט, עלי קנים און עלי גפנים וואס אנדערע מענטשן טוען דאס נוצן אויף העצן און אנדערע מענטשן טוען עס נוצן אויף עסן, איז ביי דער זאך פאסט זיך נישט זאגן סתם אזויפיל מענטשן טוען עס נוצן אויף העצן, די זעלבע צאל טוט עס נוצן אויף עסן. דארטן נאר קוק איך אויף וועלכע זאך קוק איך אויף די מחשבה פון דעם מענטש. אמר רב כהנא, האט רב כהנא געזאגט, דאס וואס מיר האבן פריער געזאגט סתם עצים להסקה הן עומדים, דאס האלטן נישט אלע. ועצים להסקה תנאי היא, די סברא וואס מיר האבן פריער געזאגט אז סתם עצים שטיין להסקה, דעריבער אפילו דער מענטש האט געטראכט ווען ער האט אפגעריסן די האלץ אז ער זאל מיט דעם נוצן להסקה נאר למשחן, צו זיי מאכן ליכטיג ס'זאל זיין הנאתן וביעורן שוין, איז אויף עצים דמשחן נישט חל קדושת שביעית, ווייל איך קוק נישט אויף די מחשבה פון דעם מענטש, נאר איך קוק אויף וואס די עצים שטייט. איז אין דער זאך דא א מחלוקת פון תנאים. דתניא, מיר האבן געלערנט אין מוסרין פירות שביעית, מען גיט נישט איבער די פירות פון שמיטה לא למשרה, נישט צו ווייקן, למשל ווען מען ווייקט נישט קיין פלאקס אין וויין, ולא לכבוסה, מען טוט נישט אין דעם וואשן קיין וועש, ורבי יוסי אומר, און רבי יוסי זאגט, נותנין פירות שביעית, מען מעג נוצן די פירות פון שמיטה, לתוך המשרה, מען זאל אין דעם ווייקן פלאקס, און לתוך הכבוסה, מען זאל אין דעם וואשן. מאי טעמא דרבנן, וואס איז דער טעם פון די רבנן וואס זיי זאגן אז משרה און כבוסה איז אסור מיט פירות שביעית? אמר קרא, שטייט אין פסוק לאכלה, די פירות גיט מען דיר אויף צו עסן, ולא למשרה, לאכלה ולא לכבוסה. ורבי יוסי אומר, רבי יוסי זאגט, אמר קרא לכם, שטייט אין פסוק והיתה שבת הארץ לכם לאכלה, איז די לכם קומט מען זאגן לכל צרכיכם, אז מען קען עס נוצן אויף אלעס, אויף ווייקן אין דעם, אויף קבר און וואשן אין דעם. פרעגט די גמרא ורבנן נמי, הכתיב לכם, שטייט דאך לכם, כ'מעג עס נוצן אויף אלעס. די רבנן זאגן, דארט ווערט דערמאנט והיתה שבת הארץ לכם לאכלה, זאגן מיר לכם דומיא דלאכלה, די לכם איז גלייך צו לאכלה, במי שהנאתו וביעורו שוין, איך מעג ניצן די פירות שביעית. אויף אזא הנאה וואס די הנאה קומט בשעת די זאך ווערט געענדיגט פון דער וועלט, קען איך דאס נוצן קודם זמן ביעור, יצא משרה וכבוסה, איך וויל נוצן די פירות שביעית אויף משרה, אויף דעם ווייקן אדער אין דעם וואשן, שהנאתן אחר ביעורן, דער ביעור פון דער זאך איז אזוי ווי איך האב אריינגעלייגט די פלאקס אין די וויין ווערט עס שוין קאלע, און די הנאה איז ווען עס האט זיך שוין געווייקט די פלאקס די דריי פיר טעג וואס מען דארף, די זעלבע זאך ביי דעם וואשן. איז די פירות שביעית האט די תורה מתיר געווען צו האבן פון זיי אזאן הנאה. וואס דער ביעור איז בשעת הנאה, אבער דארטן נאר ווי דער ביעור איז פריער און די הנאה איז שפעטער, איז נישט גלייך לאכלה קומען, ורב יוסי נמי הכתיב לאכלה, איז דאך א קשיא אויף רב יוסי, פארוואס איז רב יוסי מתיר פירות שביעית אויף משרה און אויף כביסה, אמר לך, רב יוסי זאגט צו דיר, דאס וואס שטייט לאכלה ההוא מיבעי ליה דארף איך דאס האבן לכדתניא צו דעם וואס מיר האבן געלערנט דתניא מיר האבן געלערנט לאכלה זאלסט עסן די פירות פון שמיטה ולא למלוגמא אבער נישט מאכן פון דעם א מעדעצין א פלאסטער. אתה אומר דו זאגסט לאכלה ולא למלוגמא, דו זאגסט איך בין ממעט מען טאר נישט מאכן פון דעם קיין מעדעצין, או אדער אינו אפשר איז נישט אזוי, אלא נאר לאכלה איך קען עס עסן, ולא לכבוסה איך טאר נישט וואשן אין די וויין פון די פירות שביעית, כשהוא אומר לכם ווען דער פסוק האט געזאגט לכם הרי כבוסה אמור

אין די וויין פון שביעית, און פון דעם לאכלה גיי איך זאגן נאר לאכלה, נישט קיין מעדעצין, אפשר פארקערט, לכם גייט מען זאגן לכל צרכיכם, דו מעגסט מאכן פון דעם מעדעצין אויך, און לאכלה גייט מען זאגן נאר צו עסן אבער נישט צו וואשן, איז דער תירוץ. מרבה אני את הכבוסה, איך בין מרבה דעם וואשן, ששווה בכל אדם, וואס יעדער מענטש דארף דאס האבן, ומוציא אני את המלוגמא, און איך גיי ממעט זיין פון דעם לאכלה די מעדעצין, שאינו שווה בכל אדם, דאס איז נישט ביי אלע מענטשן, ס'איז דאך נאר פאר קראנקע. זעה מען דאך אז אין דער זאך איז דא א מחלוקת פון תנאים, די רבנן לערנען אז סתם פירות זענען לאכילה, איז חל אויף די פירות קדושת שביעית, ווייל סתם פירות איז דאך לאכילה, איז דאך עס א זאך וואס הנאתו וביעורו שווה. דעריבער אפילו ווען דער מענטש האט געקליבן די פירות מיט דער כוונה למשרה וכביסה העלפט נישט זיין מחשבה, אז ס'זאל אוועקנעמען דעם איסור. טאקע דארט נאר וואס מ'האט פריער געלערנט עלי קנים, עלי גפנים, דארטן העלפט טאקע די מחשבה, פארוואס? ווייל ס'איז דארטן נישט, סתם איז דארטן עס נישט לאכילה, נאר א טייל מענטשן נעמען עס לאכילה און א טייל נעמען עס לעצים, קוק איך אויף דעם, אויף די מחשבה. אבער פירות װײַל סתם לאכילה, בשעת די פרי איז אויסגעװאקסן, איז שוין חל אויף דעם א קדושה, העלפט נישט זײַן מחשבֿה ס'זאָל אוועקנעמען, ס'זאָל באקומען דעם, ס'זאָל ווערן מותר למשרה און לכביסה. און ממילא וועט אויסקומען לויט די רבנן ביי עצים א קולא דא ביי משרה וכביסה איז א חומרא אפילו ווען ער טראכט למשרה וכביסה צו נוצן דעם זאגן מיר עס העלפט נישט זיין מחשבה נאר ס'גייט אן אויף דעם קדושת שביעית און ווי וועט זיין ער האט געטראכט אויף די האלץ ער זאל עס נוצן צו לייכטן איז קוק איך אויכעט נישט אויף זיין מחשבה זאגן מיר אז ס'גייט נישט אן אויף דעם קידושא שביעית. אבער רבי יוסי האלט נישט די סברה פון סתם פירות לאכילה, נאר רבי יוסי זאגט, איך קוק וואס איז געווען זיין מחשבה, אויב זיין מחשבה בשעת ר'האט געריסן די פירות איז געוועזן למשרה ולכביסה, האט ער דאך געטראכט צו נוצן די פירות אויף אזא איין זאך וואס די זאך איז נישט די הנאה און ביעור צוזאמען איז אויף די פירות בכלל ליגט נישט קיין דין פון קדושת שביעית איז מותר למשרה וכביסה און ווי וועט זיין ער וועט ביי עצים אויב ער האט געטראכט די עצים למשחן זאלן לייכטן אויב איך קוק אויף זיין מחשבה וועט אויסקומען א חומרא אז אויף די עצים ווייל ער האט זיי געקליבט אויף אזא איין זאך וואס די הנאה קומט מיט די ביעור צוזאמען איז יא חל אויף דעם קדושת שביעית. זאגט די גמרא, כמאן אזלא, ווי ווער וועט אויסקומען? הא דתניא דאס וואס מיר האבן געלערנט לאכלה, די תורה זאגט די פירות פון שביעית זאל זיין לאכלה ולא למלוגמא, נישט מאכן פון דעם מעדעצין לאכלה ולא לזילוף, נישט מען זאל עס נעמען אויסשפריצן אין דעם הויז ס'זאל זיין א אנגענעמענע ריח, לאכלה מען קען עס נאר עסן, ולא לעשות ממנה אפיקטויזין, אפיקטויזין איז א צוזאמשטעל פון דריי ווערטער, אפיק, ס'נעמט ארויס טפי מער, זן שפייז. ווען א מענטש עסט צופיל טוט מען מאכן אזא מעדעצין אז ער זאל אויסברעכן. ווי ווער וועט זיין די ברייתא כמאן ווי ווער איז דאס כרבי יוסי ווי רבי יוסי ווייל דא שטייט איך האב נאר ממעט געווען אזעלכע זאכן וואס זענען ניט שווה לכל אדם. דאי כרבנן, אויב ס'זאל גיין ווי די רבנן, איכא נמי משרה וכבוסה, וואלט איך דאך געדארפן אויך ממעט זיין משרה וכבוסה, און דא שטייט אז משרה וכבוסה בין איך נישט ממעט. די שיטה פרעגט, שיטה מקובצת, די גמרא זאגט אויף א ארט, שותין מלוג בסלע. אז איך אויב איך דארף באצאלן פאר איין לוג וויין א סלע זאל איך קויפן צום טרינקען און מזלפין מלוג בשתיים אבער ווען עס האנדלט זיך וועגן זילוף זאל איך זיך לאזן קאסטן אפילו צוויי סלע זעה איך דאך פון דעם אז זילוף איז וויכטיגער ווי שתי' זאגט עס ווענדט זיך ביי וועמען ביי דעם אדם המעונג וואס איז צוגעוואוינט צו דעם ביי דעם ארג איז עס וויכטיגער ווען מען זאגט ווי די שתיה, אבער ס'רוב מענטשן טרינקען דארפן זיי, און זילוף דארפן זיי ניט. רש"י. אין דער משנה האבן מיר געלערנט אז אויב איינער האט געגעבן דעם צווייטן צו פארבן א זאך רויט, ער האט געפארבט שווארץ, ר' מאיר זאגט ער האט עס קונה געווען בשינוי גיט ער אים דמי צמרו, און ר' יהודה זאגט אם השבח יתר על היציאה נותן לו את היציאה, סימן סבן. יתיב רב יוסף, רב יוסף איז געזיצן אחורי דרבי אבא אונטער רבי אבא'ן קמיה דרב הונא, ויתיב רב הונא וקאמר, הלכה כרבי יהושע בן קרחה, די הלכה בלייבט אזוי ווי רבי יהושע בן קרחה, והלכה כרבי יהודה, און די הלכה איז ווי רבי יהודה פון אונזער משנה, רבי יהושע בן קרחה רעדט זיך אויף א אנדער ארט, מסכת עבודה זרה, אהדרינהו רב יוסף לאפיה, האט רב יוסף זיך אויסגעדרייט זיין פנים אמר ער האט געזאגט, בשלמא רבי יהושע בן קרחה איצטרך, פסק'ענען די הלכה ווי רבי יהושע בן קרחה דארף מען, ווייל רבי יהושע בן קרחה קריגט זיך מיט א רבים, סלקא דעתך אמינא וואלט איך געוואלט מיינען יחיד ורבים הלכה כרבים, קא משמע לן לאזט ער מיר הערן אז דארט איז יוצא מן הכלל, כאטש רבי יהושע בן קרחה קריגט זיך מיט א רבים הלכה כיחיד. רבי ישוע בן קרחה מאי היא, ביי וועלכן דין רעדט זיך רבי יהושע בן קרחה? דתניא מיר האבן געלערנט רבי יהושע בן קרחה אומר רבי יהושע בן קרחה זאגט, די גמרא זאגט דארט אין עבודה זרה, דריי טעג לפני ידיהם של הקהל, ווי די גמרא טייטשט אפ דאס ווארט אידיהם זייערע בראך פאר זייערע חגאות, זאל מען נישט טוהן קיין ביזנעס מיט קיין גוי, ווייל תוספות רעדט שוין דארטן אז ס'גייט נישט אן בזמן הזה גייט עס נישט אן, דף ב' עמוד א' רעדט שוין דארט תוספות פון דעם, פארוואס? ווייל אז דער חרא וועט גיין צו די עבודה זרה, וועט ער לויבן די עבודה זרה, בין איך א גורם? אז צו דעם גוי זאל דינען עבודה זרה, איז ווי וועט זיין באצאלן דעם גוי א חוב וואס איך בין שולדיג, טאר איך זיכער נישט באצאלן, וועט אויך לויבן וואס ער האט באקומען דעם חוב, ווי וועט זיין אז דער גוי באצאלט מיר א חוב וואס ער איז שולדיג, איז דאך אויך זיין צופרידן וואס ער האט שוין אפגעצאלט דעם חוב, איז האלטן די רבנן אז איך זאל נישט נעמען דיע דריי טעג זאל איך נישט נעמען ביי אים דעם חוב, און רבי יהושע בן קרחה אומר, רבי יהושע בן קרחה זאגט, מלוה בשטר אין נפרעין מהן, אז די מלוה האט א שטר ווער איך נישט געצאלט פון זיי, אבער מלוה על פה נפרעין מהן, מפני שהוא כמציל מידם, ווייל אויב כ'על עס נישט נעמען ס'איז א מלוה על פה, דאס איז דאך א ריזיקע, ער קען עס לייקענען, דעריבער פארשטיי איך פארוואס ער דארף פסק'נען די הלכה ווי רבי יהושע בן קרחה. אלא הלכה כרבי יהודה למה לי, פארוואס דארף מען פסק'נען די הלכה ווי רבי יהודה? מחלוקת, ואחר כך סתם היא, ביי אונז אין דער משנה איז עס א מחלוקת, און נאכדעם איז עס א סתם און מחלוקת ואחר כך סתם איז דא דער כלל הלכה כסתם, וואס איז די סברה מחלוקת ואחר כך סתם הלכה כסתם? אסאך מאל טרעפט מען אין די משנה א סתם משנה כאטש מען טרעפט אין ברייתות איז דא א מחלוקת אין די זאך. פארוואס האט עס רבי סותם געווען? אין אמת איז דאך דא א מחלוקת אין דער זאך פון תנאים, נאר רבי האט געזען אז אזוי איז די הלכה, האט ער נישט געשריבן די מחלוקת נאר האט געשריבן דעם סתם. איז ווען איך האב א סתם איז די הלכה ווי א סתם. אבער אמאל קען זיין אז רבי נאכדעם ווען ער האט געשריבן דעם סתם האט רבי געזען ס'איז נאך נישט זיכער אזוי, ס'איז נאך נישט קיין ראיה, די הלכה איז נישט ווי די סתם. א משנה אז ס'איז שוין געווארן געלערנט איז דאך שוין געווארן געלערנט, האט רבי געשריבן נאכדעם א מחלוקת, וואס דארף רבי שרייבן נאך האט דאך שוין געשריבן רבי דעם דין איז סתם צו זאגן אז ס'איז נאך נישט מוסכם פון אלעמען אז די הלכה איז נישט ווי דער סתם, און פארקערט אויך די זעלבע זאך אז ס'איז פריער דא א מחלוקת הייסט עס אז רבי'ן איז נאך די זאך נישט געוועזן קלאר ווי וויאזוי די הלכה איז, נאכער אז די זאך איז געווארן קלאר רבי'ן האט רבי געשריבן נאכער נאכדעם א סתם איז דאך דא א סתם נאך דעם מחלוקת און מחלוקת ואחר כך סתם הלכה כסתם מחלוקת בבא קמא לצבוע לו אדום ער האט אים געגעבן צו פארבן די וואל רויט וצבעו שחור שחור וצבעו אדום ר' מאיר אומר זאגט ר' מאיר נותן לו דמי צמרו ער זאל אים באצאלען געלט פאר דער וואל האט עס קונה געווען מיט שינוי ר' יהודה אומר ר' יהודה זאגט אם השבח יתר על היציאה נותן לו את היציאה ואם היציאה יתר על השבח נותן לו את השבח איז דא די מחלוקת איז סתם בבא מציעא דתנן מיר האבען געלערנט כל המשנה דער וואס איז משנה ער מאכט אנדערש ווי די תנאים מען האט מיט אים זיך צונויף גערעדט, ידו על התחתונה, איז זיין האנט על התחתונה, וכל החוזר בו, דער וואס האט חרטה ידו על התחתונה, אויב אזוי וואס זשע דארף רב הונא גיין פסק'נען אז די הלכה איז ווי רב יהודה, איך ווייס דאך אליין מחלוקת ואחר כך סתם, די סתם איז דאך ווי רב יהודה איז דאך די הלכה ווי די סתם. זאגט די גמרא ורב הונא אצטריך, רב הונא דארף יא פסק'נען ווי רבי יהודה, סלקא דעתך אמינא, איך וואלט געוואלט מיינען אין סדר למשנה, ס'איז נישטא קיין סדר צו זאגן אז פריער האט מען געלערנט די גמרא בבא קמא און נאכער האט מען געלערנט בבא מציעא, ס'איז נישטא קיין סדר, קען זיין איז סתם ואחר כך מחלוקת היא. אפשר איז פריער געווארן געלערנט דער סתם פון בבא מציעא, נאכער איז געווארן געלערנט די מחלוקת. דעריבער דארף ער יא פסק'נען. ורב יוסף, און רב יוסף זאגט, אי הכי אויב דו זאגסט אזוי, כל מחלוקת ואחר כך סתמא, מיר זאגן אימער די מחלוקת ואחר כך סתם, איז די הלכה ווי די סתם נימא זאג אויך אין סדר למשנה איז סתם ואחר כך מחלוקת היא פארוואס גייסטו פסקנען ווי די סתם ורב הונא רב הונא זאגט אזוי כי לא אמרינן ווען זאגט מען נישט אין סדר למשנה בחדא מסכתא אין איין מסכתא זאגן מיר אז אויב די מחלוקת איז אין אנפאנג מסכתא און די סתם איז די ענדע מסכתא, דעמאלט זאגט מען נישט אין סדר למשנה, נאר איך זאג יש סדר למשנה. אבל בתרי מסכתות, דארטן צוויי מסכתות. ווי דא אויך בבא קמא און בבא מציעא אמרינן, דארט זאג איך אין סדר במשנה, ממילא קען דאך זיין אז בבא מציעא איז געווארן געלערנט פריער, איז דאך דא סתם ואחר כך מחלוקת, וואלט דאך דעמאלט נישט געווען די הלכה ווי רב יהודה, דעריבער דארף ער פסק'נען אז די הלכה איז אזוי ווי רב יהודה. ורב יוסף, און רב יוסף זאגט, כולה נזיקין חדא מסכתא היא, כולה נזיקין, בבא קמא און בבא מציעא בבא בתרא, עס איז איין מסכתא און עס ווערט איינגעטיילט אויף דריי, אויך מסכת כלים ווערט אויך איינגעטיילט אויף דריי מסכתות, ממילא אז עס איז איין מסכתא איז ביי איין מסכתא זאג איך דאך יש סדר למשנה איז דאך פריער געווארן געלערנט בבא קמא די סתם פון בבא קמא די מחלוקת דא אין בבא קמא און נאכהער די סתם פון בבא מציעא ואיבעית אימא אדער כ'וועל דיר זאגן דעריבער זאגט ר' יוסף איך דארף נישט פסק'נען אז די הלכה איז ווי ר' יהודה איך ווייס אליין אז די הלכה איז ווי ר' יהודה משום דקתני לה ווייל דעם דין טוט מען לערנען גבי הלכתא פסיקתא, ביי די הלכות פסוקות, ביי די זאכן וואס די הלכה איז אפגעפסקנט די הלכה, דאס האט דארטן נישט קיין שייכות דער דין, פארוואס טוט ער דאס דארטן לערנען? נאר כדי צו פסקנ'ן אז די הלכה איז אזוי. דארט שטייט כל המשנה ידו על התחתונה וכל דער וואס איז משנה איז ידו על התחתונה וכל החוזר בו דער וואס האט חרטה ידו על התחתונה אין אמת'ן האט ער דארט נאר געדארפן לערנען ביי דעם ענין כל החוזר בו ידו על התחתונה פארוואס טוט ער דארט אויכעט לערנען כל המשנה ידו על התחתונה צו זאגן אזוי ווי ביי דעם דין כל החוזר בו ידו על התחתונה קריגט קיינער נישט, אזוי איז די הלכה איז די זעלבע זאך, כל המשנה ידו על התחתונה בלייבט אויך אזוי די הלכה. רש"י. תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט, הנותן מעות לשלוחו, איינער גיט געלט צו זיין שליח, דא מיינט מען אז איינער גיט דעם צווייטן געלט אז דער אנדערער זאל טון מיט דעם געלט ביזנעס, און אז ס'איז דא שאדן טוען זיך ביידע טיילן, און אז ס'איז דא רווח האבן זיי ביידע דעם רווח. ווי אזוי דאס הייסט נישט קיין ריבית, זאגט שוין די גמרא אויף דעם ארט פארוואס עס הייסט נישט קיין ריבית, זאגט די גמרא אויף א צווייטע ארט, האט ער אים געגעבן ליקח לו חיטים ער זאל קויפן ווייץ, ולקח מהן שעורים, דער שליח האט נישט געפאלגט און ער האט געקויפט שעורים. אדער שעורים האט אים געהייסן קויפן גערשטן, ולקח מהן חיטים, און ער האט געקויפט ווייץ. ווי איז דער דין? תניא חדא, אין איין ברייתא האמער געלערנט, אם פיחתו פיחתו לו, אויב ס'איז געווען שאדן, איז דער שאדן פאר דעם שליח, פאר דעם קויפער.

היזק האט שאדן די שליח, ואם הותירו אז ס'איז דא רווח, הותירו לאמצע, מיט דעם רווח טוען זיך ביידע טיילן, איז דאך א סתירה פון די צוויי ברייתות. אמר ר' יוחנן, האט ר' יוחנן פארענטפערט די צוויי ברייתות לא קשיא ס'איז נישט קיין סתירה, הא ר' מאיר והא ר' יהודה, ס'הייסט אזוי, הא רב מאיר, די ערשטע ברייתא וואס עס שטייט אין דער ערשטער ברייתא אז אלעס איז דער שליח אם פיחתו פיחתו לו ואם הותירו הותירו לו, גייט דאס ווי רב מאיר דאמר וואס ער זאגט שינוי קונה אז דער שליח האט משנה געווען איז ער נישט טוט ער עס ווי מ'זאגט אויף די אייגענע האנט דעריבער אז ס'איז דא רווח האט דער רווח אויכעט ווער? די שליח. והא רב יהודה, די אנדערע ברייתא וואס ס'שטייט אם הותירו איז הותירו לאמצע מ'צוטיילט זיך מיט דעם רווח, דאס גייט ווי רב יהודה, דאמר וואס ער זאגט שינוי אינו קונה

ווען ער זאל נישט משנה זיין און ס'איז דא שאדן איז דארפן ביידע היזק האבן, נאר אויב ער האט משנה געווען און און נאכדעם און ס'האט זיך ארויסגעוויזן אז ס'איז געווען שאדן קען מען אים זאגן ביסט נישט מיין שליח. מתקיף לה רב אלעזר האט רב אלעזר געפרעגט א קשיא. ממאי, פון וואנעט ווייסט דו צו זאגן אז די צווייטע ברייתא גייט ווי ר' יהודה? קען גיין די צווייטע ברייתא אויכעט ווי ר' מאיר, ביידע ברייתות קענען גיין ווי ר' מאיר, דילמא, עד כאן לא קאמר ר' מאיר, ווען זאגט ר' מאיר זיין דין שינוי איז קונה?

דאס רעדט זיך זאכן וואס דער מענטש דארף האבן פאר זיך, דעמאלט זאגן מיר ער איז מקפיד, אויב ס'איז נישט אזוי איז עס א שינוי און קונה. אבל לסחורה לא אמר, אבער די זאכן וואס דער מענטש דארף דאס האבן נישט פאר דעם אייגענעם נוצן נאר פאר פרנסה, דארט האט רבי מאיר נישט געזאגט זיין דין, אז דער עיקר וויל ער דאך ס'זאל זיין רווח, איז אויב מען האט האט געהייסן קויפן חיטים און ר'האט געקויפט שעורים, באשטייט ער אז ס'זאל זיין שותפות מיט שעורים, דער עיקר איז דאך דער רווח. אלא אמר רב אלעזר, פארענטפערט רב אלעזר אזוי, הא והא רבי מאיר, ביידע בריית'עס גייען ווי רבי מאיר, ולא קשיא, ס'איז נישט קיין קשיא. כאן לאכילה, די ערשטע ברייתא וואס עס שטייט, אויב דער שליח האט משנה געווען אם פחתו פחתו לו ואם הותירו הותירו לו, מיינט מען לאכילה אז ער האט דאס געדארפן האבן פאר דעם אייגענעם נוצן אויף צום עסן. כאן לסחורה, די צווייטע ברייתא רעדט זיך לסחורה. איז אויב מען דארף האבן די זאך לסחורה, אפילו דעמאלט ווען דער שליח האט משנה געווען, דער עיקר וויל ער דאך ס'זאל זיין ביזנעס. נאר דאך, כאטש מיר זאגן ער איז ניחא מיט יעדע זאך, ווי וועט זיין אויב דורך דעם שינוי איז געווען שאדן, דעמאלט קען ער זאגן צו אים, כ'האב דיר נאר געשיקט אויף דער זאך, ולא לעוותי שדרתיך, כ'האב דיר נישט געשיקט עס זאל זיין שאדן, ווען ער טוט דאס וואס ער האט געזאגט אז ס'איז דא שאדן, טוט מען זיך טיילן דעם שאדן צווישן ביידע, אבער דארטן וואו ער איז משנה ווער ליידט דעמאלט דעם שאדן, דעמאלט ליידט די שאדן נאר די שליח. רשי. מחכו עלה במערבא, מען האט געלאכט אין ארץ ישראל אויף דעם תירוץ וואס רבי יוחנן האט געענטפערט רבי יוחנן האט געענטפערט אז די ערשטע ברייתא וואס שטייט אם פחתו פחתו לו ואם הותירו הותירו לו גייט ווי רב מאיר, און די צווייטע ברייתא וואס עס שטייט אם הותירו הותירו לאמצע גייט ווי רב יהודה, האט מען געפרעגט לרבי יוחנן אליבא דרבי יהודה, רבי יוחנן לויט רבי יהודה'ן פארוואס זאגן מיר אז אויב ס'איז דא רווח איז דער רווח לאמצע? וכי מי הודיעו, ווער האט מודיע געווען לבעל חיטין, צו דעם וואס האט פארקויפט די ווייץ, שיקנה חיטין לבעל מעות, אז ס'זאל קונה זיין די חיטין דער בעל מעות, דער משלח, דער וואס האט געגעבן די געלט? לויט רב אלעזר'ן, וואס רב אלעזר זאגט אז אויב ס'איז לסחורה איז בכל דהו ניחא ליה, אז דער עיקר וויל ער ס'זאל זיין רווח, איז זייער גוט, קומט אויס אז דער שליח איז נישט קיין ריכטיגער משנה, כאטש ר'האט איהם געזאגט חיטין, אבער ער באשטייט אויך אז אויב ס'וועט זיין שעורים און פון דעם וועט זיין רווח, באשטייט ער דאס אויכעט. ממילא טוט ער דאך די שליחות פון דעם בעל הבית, און שלוחו של אדם כמותו איז גלייך ווי ער האט עס מקנה געווען דעם בעל הבית, איז ער קונה דער בעל הבית דער וואס האט געגעבן די געלט, ווי מען האט זיך צונויפגערעדט א העלפט שכר, אבער לויט רבי יוחנן, וואס רבי יוחנן זאגט אז די צווייטע ברייתא וואס עס שטייט הותירו הותירו לאמצע גייט דאס אזוי ווי רבי יהודה, און לויט רב און איך לערן אז וואס? איך האלט נישט די סברה בכל דהו ניחא ליה, נאר איך האלט אז ער איז א משנה, און אויב ער איז א משנה איז דאך דאס נישט קיין שליחות, און שינוי זאגט ער, שינוי איז נישט קונה, וואס הייסט שינוי איז נישט קונה? שינוי איז נישט קונה פון דעם בעל המעות? דער בעל המעות האט דאך נישט קונה געווען אינגאנצן די זאך, דער בעל החיטין האט דאך ווי מען זאגט נישט מקנה געווען פאר דעם בעל המעות, און זיין שליח איז ער דאך נישט. פארוואס איז ער נישט זיין שליח? ווייל ער האט משנה געווען. אויב אזוי דארף אויסקומען ווי תוספות לערנט פשט אז ווער דארף קונה זיין די גאנצע זאך? די שליח, ממילא דארף אויסקומען אז דער גאנצער רווח זאל זיין צו וועמען? צו דעם שליח. פארוואס האבן זיי געפרעגט די קשיא די בני מערבא? ווייל די בני מערבא האבן געלערנט אז די ברייתא רעדט זיך אין אזא פאל אז די שליח האט נישט מודיע געווען דעם בעל חיטין אז ער קויפט עס פאר דעם בעל מעות, ווייל אויב ער האט אים מודיע געווען האט ער דאך אים מקנה געווען. מתקיף לה ר' שמואל בר ססרטי אי הכי, אויב איר פרעגט א קשיא ווייל איר לערנט איין אז דא רעדט זיך דער שליח האט נישט מודיע געווען דעם בעל חיטין, ער האט נישט מודיע געווען אז ער קויפט עס פאר דעם בעל המעות, אפילו חיטין וחיטין נמי לא, אפילו ביי חיטין וחיטין אויב ער האט נישט מודיע געווען פון וואנען ווייסט דער וועלכער פארקויפט די חיטין אז זאל דאס מקנה זיין פאר דעם בעל המעות? און דא אין די ברייתא זע איך דאך אז ביי חיטין ביי חיטין זאגן מיר איז דער שכר זיכער לאמצע, די גאנצע פראבלעם איז נאר ווען ס'איז דא א שינוי, פארוואס זאל אזוי זיין? נאר וואס דען מוז איך איינלערנען אז דא רעדט זיך אז הודיעו און ער האט אים מודיע געווען דער שליח אז ער קויפט עס נישט פאר זיך נאר קויפט עס פאר שותפות, איז די זעלבע זאך ביי חיטין ושעורין רעדט זיך אויכעט ער האט אים מודיע געווען, הייבט זיך דאך שוין נישט אן די קשיא וואס די בני מערבא פרעגן וכי מי הודיע לבעל חיטין שיקנה חיטין לבעל מעות? ר' שמואל בר ססרטי האלט אז שטענדיג ווי אויב ווען איך שיק א שליח איז דער מוכר מקנה די זאך צו דעם משלח דווקא ווען איך בין מודיע, ווייל אויב נישט אפילו ער איז נישט משנה די שליחות וואלט ער אויך נישט קונה געווען, ממילא הייבט זיך דאך נישט אן די קשיא פון מערבא. אמר רב אבהו האט רב אבהו געזאגט ניין, שאני חיטין וחיטין, דארטן ווי ער האט אים געהייסן קויפן חיטין, און ער האט געקויפט חיטין, דעמאלט דארף ער נישט מודיע זיין דעם בעל החיטין אז ער זאל מקנה זיין צו דעם משלח, דשליחותיה קא עביד, ווייל ער טוט זיין שליחות, און אויב ער טוט זיין שליחות וכי בעל הבית דמי, איז גלייך ווי ער האט עס מקנה געווען דעם בעל הבית. תדע, זעט איר, ער דארף ברענגען א ראיה אויף דעם דין אז אויב ווען נישט משנה חיטין וחיטין, ברענג איך א ראיה אז איך זאג שליחותיה קא עביד אפילו ער האט אים נישט מודיע געווען, א ראיה איך דארף ברענגען דתנן מיר האבן געלערנט אחד המקדיש נכסיו, סיי איינער האט געזאגט זיינע נכסים זאלן זיין הקדש, ואחד המעריך את עצמו, סיי איינער האט געזאגט ערכי עלי איז דאך דערמאנט אין דער פרשה איבער די דינים אז פון צוואנציג יאר ביז פופציג דארף מען געבן פופציג שקלים און אזוי ווייטער, יעצט דא איז מיר די שאלה ביי מקדיש נכסיו וואס איז הייליג און ביי מעריך את עצמו דארף קומט צו גיין דער גבאי און ער נעמט א משכון.

און נישט די וואל וואס ר'האט געפארבט לשמן פאר זיי פאר די פרוי און פאר די קינדער, ולא בסנדלים חדשים, און אפילו נייע שיך וואס זיי האבן נאך נישט אנגעטון, שלקחן ר'האט זיי געקויפט לשמן פאר די פרוי און פאר די קינדער, דאס איז ניט הקדש, און אויף דעם אויך קען דער וואס נעמט די ערכין דעם משכון אויף די ערכין נישט נעמען קיין משכון, ואמאי לימא הכא נמי לאמער דא אויך זאגן מי הודיע לצבע ווער האט מודיע געווען דעם מענטש וואס טוט פארבן די וואל שיקנה צבעו לאישה ער זאל מקנה זיין זיין פארב פאר דער פרוי. אלא לאו, אפילו מען האט אים נישט מודיע געווען, משום דאמרינן, ווייל מיר זאגן אז דער מאן טוט דאס די שליחות פון דער פרוי, דשליחותיה קא עביד, וכיד אשתו דמי, איז דאס אויך וואס מ'איז מקנה צום מאן איז גלייך ווי מ'איז מקנה צו דער פרוי, הכא נמי, אזוי איז דא אויך ביי אונזער דין, אויב ר'האט איהם געהייסן קויפן חיטים. און ער האט טאקע געקויפט חיטים אפילו ער האט אים נישט מודיע געווען אז ער קויפט די חיטים נישט בלויז פאר זיך נאר פאר אנדערן, ער האט אים נישט מודיע געווען, זאגן מיר אויך שליחותיה קא עביד, ער טוט זיין שליחות וכיד בעל הבית דמי, דעריבער זאגן מיר טאקע ביי חיטים און חיטים אפילו ער איז נישט מודיע, רעדט זיך דאך די ברייתא ער האט נישט.

דדוקא נקט די ברייתא כאפט נאר אן ווי ער האט משנה געווען ליקח בהן חיטין ולקח בהן שעורין הא אבער חיטין וחיטין משמע ווייזט אויס דפשיטא איז א זיכערע זאך דאם הותירו הותירו לאמצע און איך פרעג נישט די קשיא ווער האט מודיע געווען דעם בעל חיטין ער זאל מקנה זיין צו

ויש לומר, ענטפערט תוספות דברייתא מצינו לאוקומא, איך קען איינלערנען די ברייתא כגון שהודיעו שקונה לבעל המעות, אין די ברייתא קען איך זאגן אז שטענדיג אפילו ווען ער איז נישט משנה די שליחות, פארוואס איז ער קונה פאר דעם אנדערן מענטש? ווייל ער איז מודיע אז ער קויפט עס נישט פאר זיך אליין, נאר פאר יענעם אויך. אויב אזוי בלייבט דאך שווער, פארוואס שוין מחכו עלה במערבא? אויב ווידער אז איך קען איינלערנען די ברייתא, רעדט זיך מ'איז מודיע, והא דפריך וואס זשע פרעגט מען מי הודיעו, איך זאג אז אפשר רעדט זיך אז הודיעו, ווייל בעו למימר וואס זיי ווילן זאגן, דמסתמא מיירי ברייתא בכל ענין, מסתמא רעדט די ברייתא אין יעדן אופן, אפילו לא הודיעו, פרעג מיר אויף דעם אט די קשיא, אויב לא הודיעו און ער האט משנה געווען איז ער דאך נישט זיין שליח, פארוואס זאל ער קונה זיין? והא פריך רב שמואל, אויף דעם פרעגט רב שמואל, אי הכי, אויב עס רעדט זיך, ער האט נישט מודיע געווען אז ער קויפט עס פאר יענעם, אפילו חיטין וחיטין נמי, אי מיירי שלא הודיעו, ווייל עס דארף זיין שטענדיג אפילו ווען ער טוט די שליחות, אז דער מוכר זאל וויסן פאר וועם ער איז מקנה. אלא על כרחך מיירי מוז איך זאגן עס רעדט זיך כשהודיעו, און אויב ווידער ס'רעדט זיך כשהודיעו הייבט זיך דאך שוין אן די קשיא וואס די בני מערבא האבן געפרעגט, וכי מי הודיעו לבעל חיטין שיקנה חיטין לבעל מעות? ומשני, ענטפערט די גמרא, ניין.

מוז ער שוין ברענגען א ראיה מהא דתנן פון דער משנה פון ערכין דמגופה דברייתא, פון דער ברייתא אליין ליכא למשמע מידי קען איך גארנישט ניט האבן קיין ראיה, דאיכא לאוקמה, ווייל איך קען איינלערנען די ברייתא רעדט זיך נאר אין אזא פאל כשהודיעו, און אויב כ'וועל זאגן עס רעדט זיך כשהודיעו איז דעמאלט איז דאך שוין אראפ די קשיא, נאר אויב איך זע אז חיטין וחיטין כא איז דארף ער נישט מודיע זיין, דארף איך דאך זאגן דא רעדט זיך אויכעט לא הודיעו, דעריבער איז די קשיא. ואם תאמר פרעגט אזוי תוספות מאי מוכח טפי מהא דתנן, אויב אזוי איז דאך נישט קיין ראיה פון די משנה אין ערכין אויכעט, הא איכא לאוקמה נמי, כ'על איינלערנען כשהודיע אז דער מאן האט מודיע געווען לצבע צו דעם פארבער דהצבע וצמר דאשתו היא און דעריבער האט ער גלייך איר מקנה געווען, ונראה דלא דמי, ס'איז נישט גלייך דלעיל ווייל דאיכא למימר אויבן קען איך טאקע זאגן הוא מודיע, ער איז מודיע כדי שיקנה לבעל המעות ווייל איך דארף האבן מ'זאל מקנה זיין, אבל הכא למה יש לו להודיעו, דא אבער ביי דעם הקדש וואס דארף ער מודיע זיין הלא דעתו ליתן לה אחר כך. ער טראכט דאך ער וועט עס אוועקגעבן, וואס דארף ער אז דער פארבער זאל עס גלייך מקנה זיין די פרוי, ער וועט עס נעמען ביי דעם פארבער, ער וועט עס אוועקגעבן. און מן ההקדש לא מסיק אדעתיה, ער האט נאך ביז יעצט נישט געטראכט וועגן דעם הקדש. אמר רב אבא, האט רב אבא געזאגט, לא, ניין, איך זאג נישט די סברה אז שליחותיה קא עביד, נאר איך זאג, ווען איז מען מקנה פאר דעם משלח, דווקא ווען מ'האט מודיע געווען דעם מוכר אז מען נעמט די זאך פאר דעם משלח? איי פארוואס דא אויך זאגן מיר אז דער דער מקדיש נכסיו האט נישט דער גזבר אין די זאכן וואס איז געווארן געפארבט לשמן, ווייל כל המקדיש נכסיו, ווען ר'האט מקדיש געווען די נכסים, אין דעתו על כסות אשתו ובניו, האט ער נישט געטראכט דאס מקדיש צו זיין, איז די געלט וואס ער דארף באצאלן פאר דעם צבע איז ער נישט מקדיש. אבער תוספות פרעגט אויף דעם, דא שטייט דאך צוויי זאכן, דא שטייט הקדש, וואס קענסטו זאגן ס'איז אפהענגיג אין זיין דעת, אבער ווייל ער וויל נישט מקדיש זיין איז נישט קיין הקדש, אבער בערכן אז ער האט זיך געזאגט ערכי עלי, וואס העלפט שוין דעתו עליהם, ער ווערט דאך אפגעשאצט בעל כרחו פון דעם אלעם וואס ער האט. נאר פארוואס פרעגט עס נישט די גמרא ווען כ'האב א צווייטע קשיא? מתקיף לה רב זירא האט רב זירא געפרעגט א קשיא. דו זאגסט אז דעריבער זאגן מיר אז ולא בצבע שצבע לשמן ווייל ער האט דאס נישט מקדיש געווען, אבער אין אמת'ן האלט איך נישט די סברה אז שליחותיה קא עביד נאר ס'מעסט זיך מיט דעתו, וכי דעתו של אדם על תפילין, ווען איינער איז מקדיש זיינע נכסים וויל דען דער מענטש מקדיש זיין זיינע תפילין? ותנן, מיר האבן געלערנט, כאטש דער מענטש וויל נישט מקדיש זיין די תפילין, ער טראכט נישט אויף דעם, נאר אויב ר'האט, האבן מיר געלערנט, המקדיש נכסיו, איינער האט מקדיש געווען זיין פארמעגן, מעלין לו תפילין, טוט מען אפשאצן תפילין. און ער דארף באצאלן געלט פאר הקדש וויפיל ס'ווערט די תפילין, איי ווי נעמט ער געלט, ער האט דאך אלעס מקדיש געווען, אלעס, דארף ער לייען געלט ביי מענטשן און ער זאל אויסלעזן זיינע תפילין, זע איך דאך אז דארטן ווי ער מקדיש נכסיו איז גארנישט ניט אפהענגיק אין זיין דעת, ממילא קען איך דאך דארט נישט זאגן אז דער טעם איז ולא בצבע שצבע לשמן, ווייל אין דעתו, נאר וואס דען מוז איך זאגן די סברה ווייל שליחותיה קא עביד? אמר ליה אביי, האט אביי געזאגט צו רב זירא'ן, אין יא, איז ס'איז אפהענגיג אין זיין דעה, דעתו של אדם על תפילין, ווען א מענטש איז מקדיש די נכסים טראכט ער די תפילין זאלן אויך זיין הייליג, ווייל המקדיש נכסיו סבר ער האלט מצוה קא עבידנא איך טו א מצוה וויל ער שוין אוועק געבן די תפילין אויכעט דעריבער זאגן מיר אז מיט די תפילין זענען הייליג אבער ואין דעתו של אדם על כסות אשתו ובניו משום איבה ער וויל נישט ס'זאל זיין א שנאה איז אין אמת'ן האלט איך נישט די סברה פון שליחותיה קא עביד, כ'האלט נישט די סברה, נאר וואס דען, איך ווען זאגן מיר איז מען קונה פאר יענעם דער שליח, דווקא ווען מ'איז יענעם מודיע, דעריבער הייבט זיך דאך נישט אן די קשיא פון מחכו עלה במערבא, ווייל אפילו ווען מ'איז נישט משנה די שליחות בחיטין וחיטין, זאגט מען אויכעט. שליחותיה קא עביד. מתקיף לה רב הושעיא האט רב הושעיא געפרעגט א קשיא והלא חייבי ערכין שנו כאן. דא ווערט דאך דערמאנט צוויי דינים, דא שטייט אחד המקדיש נכסיו ואחד המעריך את עצמו, מקדיש נכסיו הייסט ער זאגט זיין פארמעגן זאל זיין הקדש, מעריך את עצמו הייסט ער זאגט ערכי עלי, ס'דא צווייערליי דינים, ווען איינער זאגט וויפיל ער איז ווערט זאל מען געבן צו הקדש, איז שוין דא געוויסע דינים, שאצט מען אפ א געזונטער מענטש, א קראנקער מענטש, א יונגער מענטש, א אלטער מענטש, דארט איז שוין דא דינים ידי עלי, נאר מען שאצט אפ ביי דעם ענין פון ערכין. דעמאלט טוט מען נישט אפשאצן ביי דעם דין פון ערכין גייט עס לויט די יארן אז לאמער זאגן אז אויב מען קען זאגן ערכי עלי און מען קען זאגן ערך של פלוני עלי ווערט דאך דערמאנט אין די תורה פון א חודש ביז פינף יאר איז ביי א זכר פינף שקלים ביי א נקבה דריי שקלים און אזוי דינים ווערט דאך דא דערמאנט ערכין ותנן מיר האבן געלערנט חייבי ערכין ממשכנין אותן. אז מען טוט פון זיי נעמען א משכון, וכי דעתו של אדם על עצמו למשכנו, וויל דען א מענטש אז מען זאל אים פארמשכונען? זע איך דאך אז ס'איז גארנישט אפהענגיג אין דעתו. אלא אמר רבי אבא, האט רבי אבא געזאגט אזוי, כל המקדיש נכסיו, יעדער וואס מקדיש זיינע נכסים, נעשה איז גלייך כמי שהקנה להן, ער האט מקנה געווען, כסות אשתו ובניו מעיקרא, ער איז, ס'איז גלייך ווי ער האט צו זיי פריער, מקנה געווען, ממילא דארף איך דא נישט צוקומען צו שליחותיה קא עביד, ממילא קען איך זאגן אז בחיטין וחיטין, פארוואס איז דער בעל חיטין מקנה צו דעם בעל המעות ווי ער איז נישט משנה ווייל ער האט אים מודיע געווען, איז די זעלבע זאך דארטן ווי ער איז משנה, הייבט זיך דאך נישט אן די קשיא וואס די בני מערבא פרעגן וכי מי הודיעו איך קען זאגן עס רעדט זיך אז מען האט מודיע געווען. רש"י, מי הודיעו למוכר החיטין, ווער האט מודיע געווען צו דעם וואס פארקויפט די ווייץ, שלצורך בעל המעות הן, אז ער קויפט די ווייץ נישט בלויז פאר זיך אליין, נאר אויך פאר דעם מענטש וואס האט געגעבן די געלט, שיקנה לו, אז דער בעל החיטים זאל אים מקנה זיין. דקתני דא שטייט אז אויב ס'איז דא רווח הותירו לאמצע, הייסט עס אז ער האט אויך קונה געווען די זאך.

וקונה בעל מעות מחצית שכר, ווייל איך זאג דאך אז אויב ס'איז נאר דא רווח בכל דהו ניחא ליה. אלא לרבי יוחנן דאמר משנה הוא, רבי יוחנן זאגט אז ס'הייסט יא א משנה, ולא הוה שליחות, און דאס איז נישט קיין שליחות. מיהו אבער, ער זאגט שינוי לא קונה, ווען ר'איז משנה האט דער שליח נישט קונה געווען, קשיא, בלייבט דאך א קשיא, דממאן קבעי למיקני, פון וועמען דארף ער, דער שליח, דאס קונה זיין? פון דעם בעל המעות דארף ער עס קונה זיין? הא לא קנינהו בעל מעות מעולם, ס'האט קיינמאל נישט באלאנגט צו דעם בעל מעות, אז איינער איז מקדיש זיינע נכסים,

און אויך נישט סנדלים חדשים רבותא נקט, כאטש זיי האבן נישט נאך קיינמאל אנגעטון. פרעג מיר א קשיא, דו זאגסט ס'מעסט זיך מיט א דעה, מיר האבן געלערנט אז איינער איז מקדיש די נכסים מעלין לו תפילין טוט מען אפשאצן די תפילין, איי ווי קען ער אויסלייזן די תפילין, ער האט דאך מקדיש געווען זיין גאנץ פארמעגן ולוה מעות, ער לייט די געלט ויתן בשבילם בהקדש. מעלין מיינט משומין, מען שאצט אפ. זע איך דאך אפילו דער מענטש טראכט נישט אויף דעם אמאל מקדיש זיין, דאך זאגן מיר אז ער איז מקדיש חל דחל די קדושה אויף אלעס. אמר ליה אביי, האט אביי געזאגט צו רב זירא'ן, אין יא, א מענטש טראכט מקדיש צו זיין די תפילין, ודאי דעתו של אדם על תפילין להקדישם, דסבר, ער האלט, הא נמי מצוה קא עבידנא. מיט דעם מאל וואס איך בין מקדיש די תפילין טו איך א מצוה, דיהיבנא להקדש, איך גיב עס אוועק צו הקדש. אבער דאך בטל האין תפילין, ווייל ער טוט אריין די מצוה, והלא חייבי ערכין שנו כאן, דקתני דא שטייט המעריך את עצמו, און שטיין דער דין איז דאך בחייבי ערכין ממשכנין בעל כרחו, אלמא זעהן מיר דאך לאו משום דעתו היא, אז ס'איז גארנישט ניט פארבינדן מיט דעתו.